מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י"ח, פרשת מטות, שיחה ב', די צווייטע שיחה אין פרשת מטות, מיר לערנען א קיצור פון די שיחה. אין היינטיגע פרשה ווערט דערציילט וועגן די מלחמה וואס די אידן האבן געהאט מיט מדיון, ווען זיי זענען צוריק געקומען האבן זיי געברענגט אסאך שלל, און אלעזר הכהן האט זיי אנגעזאגט די אלע חוקים וועגן דעם ענין פון כשר'ן כלים, האט זיי אנגעזאגט דעם ענין פון הגעלה, און אויך דעם ענין פון טבילה, ס'דא כלים וואס מ'דארף זיי, וואס מ'דארף זיי כשר'ן מיט הגעלה, און דערנאך איז דא דער ענין אויך פון טבילת כלים ווי מיר וועלן זען שפעטער. פרעגט דער רמב"ן א געשמאקע שאלה, דער רמב"ן פרעגט א שאלה, פארוואס האט די תורה אונז אנגעזאגט אויף דעם ענין פון הגעלה און אויף הגעלה ביי די מלחמה פון מדין און נישט ביי די פריערדיגע מלחמה וואס איז געווען ווען ס'איז געווען סיחון ועוג? א געוואלדיגע שאלה, פארוואס זאגט עס נישט די תורה דארטן? ענטפערט דער רמב"ן אז דער, ס'דא א מורא'דיגע, ס'דא א גרויסע חילוק צווישן זיי, דערפאר זאגט עס נישט אן די תורה ביי סיחון ועוג און נאר ביי מדין. ביי סיחון איז דאס א זאך וואס איז באלאנגט צו די אידן, דער לשון פון דעם רמב"ן איז מנחלת ישראל היא, איז וואס די אידן האבן איינגענומען, אפילו אין די זיבן יאר וואס זיי האבן איינגענומען אין נאכן עבר הירדן וואס זיי זענען שוין געווען אין ארץ ישראל, איז די זיבן יאר איז געווען פאר זיי מותר אלע זאכן וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן געקענט אפילו נעמען קדלי דחזירי זאגט די גמרא, און זיי האבן געקענט עסן חזיר, איז אויב מיר זאגן אז ס'איז געווען מותר צו עסן חזיר, איז דאך זיכער אז מ'האט געקענט עסן אין די כלים וואס האבן נאר בולע געווען א ענין פון טרעף, ממילא פרעגט דער רמב"ן די שאלה און דאס ענטפערט ער. אבער מדין, פארוואס איז מדין אנדערש? ווייל מדין איז געווען א מלחמה פון נקמה, ס'איז נישט געווען קיין מלחמה וואס מיר נעמען איין ווייל מיר דארפן עס האבן, פונקט פארקערט ס'איז גאר פארברענט, מ'האט עס פארברענט גאר, מ'האט עס נישט געגייט ניצן, ס'איז נישט אין די חלק פון ארץ ישראל, דערפאר איז דארטן נישט געווען מותר די אלע זאכן, ממילא אז זיי האבן געברענגט די כלים פון דארטן די שלל, זאגט זיי אן די תורה דא אז מען דארף עס האבן הגעלה. פרעגן פרעגן מפרשים די שאלה אויב אזוי פארוואס ברענגט נישט דער רמב"ן זיין שאלה אויכעט אויף דעם ענין פארוואס ברענגט ער נאר אויף הגעלה און ער ברענגט נישט אויף טבילה אין די פרשה שטייט דאך אויכעט וועגן דעם ענין פון טבילה ווי דער לשון איז אך במי נדה יתחטא רעדט מען אז מען דארף עס אריין ברענגען אין א מקווה, אז מען דארף עס טובל'ען אין א מקווה פון ארבעים סאה וואס א נדה קען ווערן דארטן טהור, איז דאך די שאלה פארוואס פרעגט עס נישט דער רמב"ן, פארוואס פרעגט ער נאר אויף דעם ענין פון הגעלה און טבילת כלים, און דא קען מען נישט ענטפערן דעם ענטפער ווי פריער וויבאלד עס איז געווען אלץ מותר דערפאר האט מען עס נישט געדארפט ווייל דא איז דא אן אנדער סארט דין טבילת כלים איז אפילו אויף נייע כלים דארף מען אויכעט עס טובל'ען האט עס נישט צו טון צו דעם ענין פון הגעלה האט מען טאקע נישט געדארפט אבער לכאורה האט מען געדארפט האבן טבילה און פארוואס דארף מען האבן טבילה אויף חדשים אויכעט ווייל דער ירושלמי זאגט אז ס'גייט ארויס פון גדר פון גוי דער לשון איז מ'גייט ארויס מטומאת הנכרי און ס'גייט אריין לקדושת ישראל זאגט דער רבי לכאורה וויל דער רבי פרובירן געבן א ענטפער אויף דעם און דער רבי וועט עס אפפרעגן און עס וועט בלייבן די שאלה פארוואס דער רמבן דערמאנט נישט דעם ענין פון פארוואס טבילה האט מען אנגעזאגט נאר ביי דעם ענין פון מדין און מען האט עס געדארפט אנזאגן ביי סיחון ועוג לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן אז נישט די גאנצע תורה איז געגעבן געווארן אין סיני ס'דא געגעבן געווארן תורה געגעבן געווארן משה האט אראפגעברענגט תורה פון סיני ס'איז צוגעקומען שפעטער אין די פערציג יאר נאך הלכות ווי מ'זעט דעם ענין פון נחלת פון בנות צלפחד איז גאר געגעבן געווארן פערציג יאר נאך מתן תורה איז אפשר דערפאר איז אויף טבילה איז קען מען זאגן האט דער אויבערשטער מחליט געווען אז ער זאגט עס אן דווקא יעצט ביי דעם ענין פון פון די מלחמה מיט מדין, דער אייבישטער איז דער וואס גיט די תורה און ער מחליט ווען צו עס טון, אבער ביי דעם ענין פון בליעה פרעגט דער רמבן יא, פארוואס ווייל אויף בליעה האבן די אידן שוין געוואוסט, קען מען נישט זאגן אז מען האט עס אנגעזאגט דא ביי מדין, בלייבט די שאלה פון דעם רמבן פארוואס ער פרעגט דווקא נאר אויף דעם ענין פון הגעלה און ער פרעגט נישט אויף טבילה, וואו זעט מען אז די אידן זענען אנגעזאגט געווארן אויף דעם ענין פון הגעלה, שטייט שוין אין פרשת צו, שטייט דארטן ווען מען איז אין דעם ענין פון קאכן, די ווען מען קאכט די בשר פון פון פון קרבנות יעמאלט אז ס'גייט אריבער אז ס'איז געקאכט אין דעם ווערט א פראבלעם אז די ס'ווערט דאך בולע אין די כלי דערינען און ס'ווערט דאך דא דער ענין פון א איסור פון נותר איז דא א איז א כלי וואס זאגט רשי קלאר אז אויב ס'איז א כלי וואס איז געווען פון כלי חרס דארף מען עס צוברעכן מען קען גארנישט טון ווייל וועסט גיין קאכן אין דעם נאכאמאל וועט ארויסקומען דאס און ס'איז דאך אסור צו עסן אבער אויב ס'איז א כלי וואס איז געמאכט געווארן פון נחושת איז יעמאל דארף מען עס דארף זיין דער ענין פון אויסכשר'ן יעמאל דארף זיין דער ענין פון הגעלה האט מען דאך שוין אנגעזאגט אויף דעם ענין פון הגעלה אויב די אידן האבן שוין געוואוסט אויף דעם ענין פון הגעלה פרעגט דער רמבן זייער גוט האט מען עס געדארפט אנזאגן יעמאל ביי די מלחמה פון סיחון און נישט ווארטן אויף מדין אבער ביי דעם ענין פון טבילה קען זיין אז דער אייבישטער האט עס ערשט מחדש געווען דווקא ביי דעם ענין פון סיחון דערפאר פרעגט ער עס נישט זאגט דער רבי ס'איז אבער נישט נישט פשוט דער ענטפער, ווייל אויב אזוי האט דאך דער רמבן געדארפט זאגן, אזוי ווי דער רמבן זאגט אז ס'דא א חילוק פון מלחמת סיחון ועוג ומלחמת מדין ביי דעם ענין פון הגעלה, ווייל מלחמת סיחון ועוג איז א חלק פון אונזער פון אונזער שטח דערפאר דארף מען נישט האבן דארטן די אלע זאכן, און און ביי מדין איז דאס געווען נאר נקמה דערפאר דארף מען יא האבן הגעלה, האט ער געדארפט זאגן אז ביי טבילה איז אויך די זעלבע זאך אז דער אייבישטער האט ערשט אנגעזאגט דעם ענין פון טבילה און ער זאגט עס נישט ווערט די שאלה פארוואס פרעגט דער רמבן נאר אויף הגעלה און נישט אויף טבילה. דער רבי זאגט ער וועט דאס מסביר זיין מיטן פרעגן נאך צוויי שאלות אויפן ענין פון טבילה און מיט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די גאנצע זאך. ערשטנס מען זעט אין דעם שטר פון מכירת חמץ וואס דער אלטער רבי שרייבט אין שלחן ערוך, שרייבט ער דארט אויב מען האט כלים וואס ס'דא אויף דעם חמץ בעין, פארקויפט מען דאס דעם גוי. ווערט א שאלה, דער נודע ביהודה און דער חתם סופר זאגן אז אויב מען פארקויפט כלים וואס איז דא אין דעם חמץ בעין ווען מען קריגט נאך פסח מען קריגט דאס ס'ווערט צוריק אונזערע דארף מען עס טובל'ען. דער אלטער רבי שרייבט נישט בכלל אז מען דארף עס טובל'ען ס'ווערט נישט דערמאנט און מען זעט אויך אין מעשה רב אז קיינער טובל'ט דאס נישט, ווערט די שאלה פארוואס טובל'ט מען דאס נישט, האסט דאך עס פארקויפט צו דעם גוי, און דער לשון אין דעם אין ירושלמי איז לפי שיצאו מטומאת נכרי ונכנסו לקדושת ישראל איז דאך עס יעצט אויכעט שייך. דאס איז איין שאלה וואס איך האב געפרעגט, נאך א שאלה וועגן דעם ענין פון טבילה, מען ווייסט ס'איז דא א מנהג איינע פון די טעמים אויף די מנהג אז מ'עסט מילכיגס שבועות, ביי מתן תורה זענען זיי געווארן אנגעזאגט געווארן אויף שחיטה, ממילא איז געווארן אלע זייערע כלים מיט אלע זייערע. פלייש וואס זיי האבן געהאט געקאכט פון פריער האבן זיי נישט האבן זיי נישט געקענט עסן און הכל מודים אז בשבת ניתנה תורה און שבת קען מען נישט שעכטן און שבת קען מען נישט מכשיר זיין די כלים דערפאר האבן זיי נישט געגעסן נאר מילכיגס לכאורה פרעגט דער רבי אויב אזוי ווי אזוי האבן זיי געקענט ניצן די כלים אויף מילכיגס עס קען דאך זיין אז זיי האבן געקאכט זאכן עס קען זיין אז דארף האבן הגעלה ווייל עס קען זיין אז זיי האבן געקאכט אין דעם בשר בחלב אדער געקאכט פריער בשר און דערנאך דעם חלב בטח, זאגט דער רבי, דער תירוץ איז זייער פשוט, וויבאלד אז די אידן האבן געוואוסט אז זיי גייען מקבל זיין די תורה, האבן זיי אכטונג געגעבן שוין אויף בשר בחלב, און זיי האבן אכטונג געגעבן אויף דעם, און מען קען זען אין פרשת, אין חומש קען מען זען אין בראשית קען מען שוין זען אז אברהם אבינו האט אכטונג געגעבן אויף בשר בחלב מיט די מלאכים, און יצחק האט געבעטן עשיו אז ער זאל אים ברענגען מיט שחיטה, איז זיכער אז ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים האבן זיי אכטונג געגעבן, איז דערפאר אויף פלייש איז דא א שאלה, פארוואס? ווייל עס איז נישט געווען קיין בר זביחה, האבן זיי נישט האבן זיי נישט געשחטן אפילו זיי האבן יא געשחטן איז דאס נישט ווי ס'דארף זיין ממילא האבן זיי עס נישט געקענט עסן אבער די מילכיגס האבן יא האבן זיי יא געמעגט עסן איז זייער פארשטאנדיג פארוואס זיי האבן עס נישט געדארפט האבן פארוואס וויבאלד אז זיי האבן אכטונג געגעבן האט עס נישט געדארפט האבן קיין הגעלה און זיי האבן עס געקענט נוצן אבער דער רבי פרעגט א געוואלדיגע שאלה ס'איז נישט פארשטאנדיג פארוואס האט מען זיי נישט געדארפט טובל'ען זענען דאך אידן זענען דאך ערשט געווארן אין א גדר פון נכנסו זיי אליין זענען נכנסו לקדושת ישראל האבן זיי געדארפט טובל'ען די כלים פארוואס שטייט נישט אז מ'האט געדארפט טובל'ען די כלים האבן מיר דריי שאלות ערשטע שאלה אויפן רמבן פארוואס זאגט פרעגט ער נישט די שאלה אויף דעם ענין פון טבילה פארוואס מ'האט עס נישט אנגעזאגט ביי סיחון ועוג צווייטע שאלה ביי טבילת כלים נאך פסח זעט מען אז מ'טוט עס נישט דריטע שאלה איז ביי די טבילה פון די כלים פון נאך מתן תורה האבן זיי דאך געדארפט עס טובל'ען דער רבי טוט פארענטפערן זייער געשמאק מיט א חילוק פון צוויי ווערטער וואס רשי ברענגט אין דעם זעלבן קטע, ברענגט רשי צוויי אנדערע סארט ווערטער פון דעם וועט מען אלס ארויסלערנען. רשי שרייבט אז די כלים דארפן האבן, כדי צו מכשיר זיין מאיסור וואס איז בלוע, דארפן זיי האבן הכשר, און גם טבילה מנגיעה במת, אזוי זאגט רשי אויף דעם פסוק כל אשר יבוא באש, אז ס'דארף האבן צוויי זאכן האט זיי אלעזר געזאגט, מ'דארף זיי מכשיר זיין פון איסור וואס איז בלוע אין דעם, דאס איז הגעלה, דערנאך דארף מען עס טובל'ען, ווייל אינמיטן די מלחמה האט עס אנגערירט אין א מת וועגן טומאת מת, און רשי לייגט צו נאכדעם, ורבותינו דרשו שאף להכשירו מן האיסור צריכים טבילה, דארף מען האבן אז צו ארויסנעמען זיי צו מכשיר זיין פונעם איסור דארף מען אויכעט האבן טבילה, ווערט דאך א שאלה וואס הייסט להכשירו מן האיסור צריכים טבילה, טבילת כלים איז שייך צו איסור? טבילת כלים איז דאך אפילו מען קויפט א כלי פון א גוי וואס איז קיינמאל נישט גענוצט געווארן איז נישט שייך צו זאגן איסור, פארוואס נוצט רש י דעם לשון אז טבילת כלים דארף מען האבן דעם ענין פון איז דאס מין פון להכשירם ורבותינו דרשו אז אף להכשירם מן האיסור צריכים טבילה איז נישט פארשטאנדיג אינגאנצן וואס דא איז, זאגט דער רבי מ'וועט דאס פארשטיין ענפערן דעם שינוי פונעם ווארט אין רש י לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג רש י נוצט דעם לשון להכשירם מן האיסור נישט אזוי ווי ער זאגט ביי הגעלה לטהרם מן האיסור, ביי הגעלה איז שייך דער ענין פון טומאה מיט טהרה, אז ס'איז דא טומאה קען מען עס מטהר זיין מיט הגעלה, און הגעלה, אבער דא איז דאך שוין הגעלה איז שוין געווען, איז אויב און אויב ס'איז געווען א נייע זאך דארף מען דאך גארנישט האבן קיין הגעלה אינגאנצן נאר טבילה, דערפאר זאגט רשי דעם לשון, רש י בייט דעם לשון און ער זאגט נישט לטהרם אז מ'דארף זיי מטהר זיין מיט טבילה, ער נוצט דעם לשון להכשירם, און רש י איז דא מחדש א חידוש נפלא אין דעם ענין, אז רש י זאגט אזוי. אז ס'מיינט נישט דעם ענין פון כשר'ן און פון דעם איסור אין טבילה, ס'מיינט אז ס'ווי א הכשר מצוה, נישט נישט אין דעם וועג וואס מ'זאגט כשר'ן, נאר ס'ווערט אין א ענין פון א הכשר מצוה, וואס מיינט דאס? מ'ברענגט זיי, די כלים ברענגט מען צו א מציאות פון וואס איז געווען פריער א אפשריות וואס דער גוי האט עס געקענט ניצן אויף איסור, אפילו ער האט עס טאקע נישט געניצט דארף מען אויכעט האבן טבילה, און ס'גייט אריין אין א מצב פון א אידן וואס דער מצב פון א אידן אז ס'וועט קיינמאל נישט חס ושלום זיך נוצן באיסור, ס'איז א נייער אויפטו אין דעם ענין פון טבילה וואס טבילה טוט אויף להכשירו מן האיסור, מ'נעמט עס ארויס פון דעם מצב וואס ס'וועט קען זיין שימוש באיסור, מ'ברענגט עס צו א מצב וואס נישט, דערפאר איז דאס נישט אלס אריינגיין אין קדושה, ס'איז נישט ווי דער ירושלמי זאגט, ס'איז ווי דער ירושלמי זאגט ארייננעמען אין קדושה נאך א סך טיפער, אז אפילו א כלי וואס ווערט נישט גענוצט, ברענגט מען עס אריין אין רשות פון ישראל דורך די טבילה אז ס'וועט נישט זיין קיין אפשרות אויף צו נוצן אויף איסור, איז דאס נישט קיין כשר'ן, ס'רעדט זיך וועגן דעם פון א הכשר מצוה ווי מ'ברענגט עס אריין. יעצט לויט דעם וועט ווערן פארשטענדיג די אלע דריי שאלות לויט דעם יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק וואס מיינט להכשירן ווערט פארשטענדיג אלץ, די ערשטע זאך דער רמבן פרעגט נישט וועגן דעם אין פארוואס די אידן האט מען נישט אנגעזאגט אויף טבילה ביי מלחמת סיחון ווייל דער רמבן האלט דאך אז ס'איז געווען אלץ מותר עס איז נישט געווען קיין ענין פון איסור, און דער רמבן רעדט דאך דא, דער גאנצער פלפול זיינער איז אויף רש י, ער שטעלט זיך אויף דעם רש י, און רש י זאגט דאך אז דער גאנצער ענין פון פון טבילה במקווה איז דאס מכשיר זיין, דאס ארויסנעמען פון א מציאות פון איסור, דא איז דאך נישט געווען קיין מציאות פון איסור, זיי האבן דאך געקענט עסן אפילו, אפילו חזיר האבן זיי געקענט עסן, און די כלים האבן זיי נישט געדארפט מגעיל זיין, איז נישטא בכלל דער ענין פון איסור, אז נישטא דער ענין פון איסור דארף דער רמבן אפילו נישט זאגן, פרעגן, פארוואס האט מען זיי נישט אנגעזאגט קיין תפילה? זיכער האט מען זיי נישט אנגעזאגט קיין טבילה, מען דארף נישט קיין הגעלה דארף מען נישט קיין טבילה אויכעט, לויט דעם הסבר פון רש י. ביי די צווייטע שאלה וואס איז געווען וועגן כלי חמץ נאך פסח, זאגט דער רבי ס'איז כמעט נישטא קיין מציאות אז דער גוי זאל קומען און נעמען די כלים, ס'איז נאך נישט עס פאסירט נישט, ממש רוב זעט מען אז דער גוי קומט עס נישט נעמען, און דער גוי אליין ווייס אז ער קויפט עס אויף אפגעבן גלייך נאך פסח, און. דער איד פארקויפט עס אויף א אופן אנשטאט לכתחילה צו עס נעמען גלייך נאך פסח און ער נעמט עס גארנישט, און ס'איז דא אנדערע פוסקים וואס זיי זאגן אז ס'איז גאר א ענין פון א הערמה, איי ס'איז דאך א הערמה ווי איז דאס גוט, ביי חמץ איז דער ענין פון מכירה מיט א הערמה איז אויכעט גוט, און חס ושלום אויב דער גוי איז טאקע געקו דערפאר דארף מען נישט האבן קיין טבילה, איז שוין פארשטאנדיג פארוואס מען דארף עס נישט טובל'ען, און אויב דער גוי האט עס טאקע געקומען און גענומען שטייט אז מען מוז אים געבן די שליסלעך און ער קען קומען דאס נעמען, אויב ער איז געקומען און האט עס גענומען דארף עס האבן נישט נאר טבילה נאר ס'דארף האבן אויכעט הגעלה, און דערפאר דארף מען דארט נישט האבן דעם ענין פון אויסטובל'ען. די דריטע שאלה, דערפאר איז לפי פירוש רש"י איז דא נישטא אפילו קיין אפשריות פון שימוש פון איסור, דערפאר דארף מען נישט האבן קיין טבילה, ס'איז נישטא אפילו קיין אפשריות, ס'ליגט דאך ביי מיר אין שטוב און בדרך כלל קומט ער דאס נישט נעמען, און ס'נאך א הערמה אין די מכירה ווייסט אז ס'קומט צוריק גלייך פסח, דערפאר דארף מען נישט האבן קיין טבילה, זייער געשמאק פארשטאנדיג לויט דעם יסוד פון רש"י. די דריטע שאלה וואס מ'האט געפרעגט וועגן דעם ענין פון דארפאר דארף מען נישט דארפאר האט מען נישט געדארפט האבן קיין טבילת כלים אויכעט נאך מתן תורה ווי דער רבי האט געפרעגט די שאלה טאקע הגעלה האבן זיי נישט געדארפט ווייל זיי האבן טאקע אכטונג געגעבן אויף בשר בחלב און זיי האבן נישט געגעסן אין די מילכיגע כלים אנדערע זאכן אבער די שאלה ווערט דאך מען האט דאס געדארפט טובל'ען ווייל זיי זענען אריינגעגאנגען אין קדושת ישראל זענען דאך געווארן אידן יעמאלט זאגט דער רבי על כרחך נזהרו בבשר בחלב במילא זיי האבן דאך אכטונג געגעבן אויף בשר בחלב איז נישטא דער ענין פון להכשר אז ס'זאל קומען צו א פלאץ וואס מ'טאר עס נישט נוצן קיינמאל אויף חס ושלום אויף נישט קיין גוטע זאכן זיי אליין האבן שוין גענוצט אויף גוטע זאכן איז דארף איך עס יעמאלט נישט טובל'ען ווייל דאס איז נישטא קיין אפשרות אויף א שימוש נישט קיין גוטן שימוש פאר מתן תורה איז דארף נישט זיין קיין טבילה נאכדעם אויכעט דערפאר זאגט רש"י דעם לשון להכשירן מן האיסור, אז דער ענין פון להכשירן מן האיסור איז א ענין פון הכשר מצוה, און מען רעדט נישט דא וועגן כשר'ן די כלים.